די וואך פרשת משפטים האט מען געלערנט וועגן א שור המועד מיט כופר, און יעדער ווייסט אז די זאכן זענען קאנעקטעד, אז ווען א שור שטויסט דריי מאל און ער הרגעט א מענטש די דריטע מאל שטייט אין פסוק השור יסקל וגם בעליו יומת, דאס מיינט אז די שור איז חייב סקילה, וואס דאס איז באמת איז ער חייב די ערשטע דריי מאל אויכעט, די פערדע מאל איז דא א דין פון כופר אז די בעלי השור, די בעל השור דארף צאלן כופר דאס איז די ווערט פון די ניזק אדער פון די מזיק, און דאס איז די דין פון פון כופר, די חידה איז אזוי, ווי איז שייך אז ס'זאל זיין די שור זאל זיין בסקילה אבער די בעלים זאל נישט צאלן כופר? נישט, איך וויל נישט מאכן א תם, ביסיידס תם, תם פארשטייט יעדער די שור בסקילה מען צאלט נישט כופר, איך וויל רעדן א קעיס פון א מועד, די שור איז בסקילה און די בעלים באצאלט נישט קיין כופר,

איינער איז אריינגעקומען אין די חצר פון די מזיק, אין די חצר פון די שור, און די שור האט דארטן געהארגעט דריי מאל איינעם, איז די דין אז די שור איז בסקילה, ווייל דאס איז נישט קיין תירוץ אז יענער איז אריינגעקומען אין דיין חצר, נאכנישט קיין היתר פאר די שור צו הרג'נען, אבער כופר צאלט מען נישט. ווייל כופר איז די דין אזוי ווי נזק, אז ווען די ניזק קומט אריין אין מיין חצר, און איך בין אים מזיק, בין איך פטור. על כל פנים אויב מיין שור איז מזיק. די שור איז מזיק איינער וואס איז אריינגעקומען אין די חצר פון די מזיק, איז מען פטור, און הוא הדין כופר נישט דא ווען די ניזק איז אריינגעקומען אין די חצר פון די מזיק, און דאס איז די קעיס וואס די שור איז בסקילה אבער די בעלים באצאלט נישט קיין כופר, די צווייטע קעיס די שור איז נישט בסקילה און די בעלים באצאלט יא כופר, איז א קעיס וואס רופט זיך רגל, דאס מיינט מען אז א שור איז דורס אויף א תינוק, ער וואקט ארויף אויף א תינוק שלא בכוונה. זאגט רש"י אין שור שנגח את הפרה, אז ווען ס'איז דא א רגל אדער א שן וואס ס'הארגעט א תינוק שלא בכוונה, איז די שור פטור ממיתה ווייל ס'איז שלא בכוונה, אבער. כופר באצאלט מען ווייל כופר איז נוהג אפילו ביי שן ורגל אויכעט, און ממילא דאס איז די קעיס ווי ס'איז שור פטור מסקילה און די בעלים איז יא משלם כופר, דאס איז די צוויי חידות פאר פרשת משפטים, שכוח.